שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס.

איז צופרידן אויפצונעמען איינע פון די חשוב'סטע העברעאישע פאעטן אין מדינת ישראל, פריינד שמשון מעלצער, און זיין פרוי וועלכע געפינט זיך מיט אים. שמשון מעלצער איז נישט נאר א גרויסער העברעאישער פאעט, ער האט אויך גרויסע פארדינסטן פאר דער אידישער ליטעראטור. ער איז אן איבערזעצער פאר עקסעלאנס. פון יידיש אין העברעיש, און דערמיט האט ער אריינגעפירט א גרויסע צאל יידיש שרייבענדיגע פאעטן און שרייבער, און צווישן זיי גרויסע נעמען אין דער העברעישער ליטעראטור. ס'זענען דא פרייענדיגע סימנים אז ס'בויען זיך לעצטנס פארבינדונגס בריקן צווישן אונזערע ביידע שוועסטער לשונות, אידיש און עברית. שמשון מעלצער, דורך זיינע געלונגענע איבערזעצונגען, איז איינער פון די הויפט ארכיטעקטן און הויפט אויספירער פון אט דער דאזיגער דערנענטערונג. אין אט דעם זין דער דאפלטער חשיבות פון זיינע גרויסע דערגרייכונגען נעמען מיר אויף מיט ווארעמקייט און ליבע, און שטרעקן אויס צו אים אונזער חבר'ישע האנט, און זאגן יישר כוחך פריינד מעלצער, ובואך לשלום איר און אייער פרוי. אן אפשאצונג פון שמשון מעלצער'ס פערזענליכקייט און שעפערישן טאלאנט האט געזאלט געגעבן ווערן דורך פריינד מרדכי חסיד. ליידער געפינט זיך איצטער חסיד אין שפיטאל נאכן אדורכמאכן אן אויג אפעראציע און מיר ווינטשן אים אלע א רפואה שלימה. ווי אן אויסנאם צושטאנד וועט איר מוזן מיט אים איינזעהן מיט אייער פארזיצער פון היינטיגן אוונט אויב ער וועט נעמען פאר זיך די רעכט אויסער זיינע נארמאלע פליכטן פון א פארזיצער, אויך צו געבן א כזית בלויז פון אן אפשאצונג פון אונזער גאסט. געבוירן איז שמשון מעלצער אין טלוסט, גאליציע. געענדיגט דעם העברעיש-פוילישן לערער סעמינאר אין לעמבערג. שיער ניט געווארן א קונסט-מאלער, ווייל ווי א יונג בחור האט ער ארויסגעוויזן פעאיגקייט פארן מאלן, און די בצלאל שולע האט אים אנגענומען ווי א שילער אויפן סמך פון צוגעשיקטע צייכענונגען. זיינע ביאגראפן זאגן אונז נישט צוליב וואס ער איז נישט געקומען אין בצלאל, און מיר ווייסן בלויז אז אנשטאט א קונסט מאלער איז ער געווארן פון פאך א לערער. ער איז עולה געווען קיין ישראל, דעמאלסט פאלעסטינע, אין נײַנצן פֿיר און דרײַסיק, געארבעט אלס לערער אין תל אביב, אבער זינט נײַנצן זיבן און דרײַסיק ווערט ער א מיטגליד אין דער רעדאקציע פון דבר, צווישן נײַנצן אַכט און פֿערציק און דרײַ און פֿופֿציק איז ער רעדאקטאר פון דבר לילדים און א מיטגליד פון רעדאקציע קאלעגן פון עתידות און אנדערע. ווי מיר האבן שוין געזאגט, שמשון מעלצער'ס גרויסע פארדינסטן איז פון א דאפלטן בארוף, דיכטער און איבערזעצער. ווי א דיכטער, דעביוטירט ער מיט אייניגע לידער אין אנהויב פון דרייסיגער יארן אין דעם סעמינאר אויסגאבע בדרך, און זייט דעמאלסט דערשיינען א צאל פון זיינע ביכער, צווישן אנדערע בשבעה מיתרים, מאיר הכליזמר נעשה קומיסר, עשרה שערים, אלף ספר השירות והבלדות, שוין דערשינען אין א צאל אויפלאגן, אור זרוע פאר וועלכן ער האט באקומען די רופין פרעמיע, דברים על אופנם, באמערקונגען און געדאנקען וועגן שרייבער און ביכער, און נאך און נאך. שמשון מעלצער איז איינער פון די איידלסטע און חנעוודיג שפילעוודיגסטע פאעטן אין די העברעאישע שפראך. זיין פאלקסטימליכער געמיט איז אזוי געמיטליך און באשיידן, אז גלייך ביים אנהייב דערפילט דער ליינער די נאענטקייט פון דער באזונגענער סביבה, און ער ווערט גלייך אריינגעצויגן אין איר מחייה'דיגער היימישקייט. דער ליינער ווערט פשוט פארכאפט פון אט דער פשטות, און נאך מער דערפילט ער ווי דער פאעט שמשון מעלצער איז פארליבט אין זיין סביבה און אין זיינע געשטאלטן וועלכע ער שילדערט און באזינגט, ווערט דעריבער דער ליינער פארליבט אינעם פארליבטן פאעט, וואס כישופ'ט ארויס דעם גאנצן חן און שיינקייט פון זיין ליד, און ס'שאפט זיך דאן דער חוט המשולש פון ליינער, דיכטער און ליד, א געבענטשטע אייגנשאפט פון אלע גאט-געבענטשטע פאעטן. ווען איר ליינט זיין אור זרוע, א זאמלונג פון לידער און באלאדן, דערפילט איר גלייך די ליכט-כוואלעס וועלכע נעמען אייך ארום, ווארעמען און צערטלען אייער געמיט. די פריידיגע שורות דערהויבן זיך, דערהויבן אייער גלויבן און האפענונג, פונקט ווי זיינע טענער פון צער און זיי זענען דא ביי אים נישט קיין קליינע מאס, צעטרייסלן אייער שאננות די איבערגעזעטיגטע רואיגקייט. ווען שמשון מעלצער זינגט אויס זיין פאעזיע, זינגט ער ניט אליין, דער ליינער איז מיט אים די גאנצע צייט. אין דעם באשטייט דער הויפט כח פון מעלצער'ן אלס דיכטער. גאט האט באשענקט אים מיט א שליסל צום ליינער'ס הארץ. איז ער דעריבער אזוי באליבט ביי אלעמען. ער איז איינער פון די געציילטע העברעאישע משוררים פונעם עלטערן דור, כאטש אז נאך יונג, וואס האט אזא מין נאכפאלגערשאפט צווישן דעם יונגן דור אין ישראל. ריכטיג האט אונזער מ מ שאפיר באמערקט וועגן מעלצערן, דאס וואס עגנון איז פאר דער העברעאישער בעלעטעריסטיק, שטעלט מיט זיך פאר מעלצער אין דער העברעאישער פאעזיע.

און אטמאספערעס אין וועלכע די ביידע ליטעראטורן האבן זיך אנטוויקלט אין די לעצטע אייניגע צענדליג יאר. אויף שמשון מעלצער'ן קען מען זאגן אז ער איז דער באזינגער, און מיט'ן אויסדרוק דער מיין איך דעם העברעאישן ה' הידיעה אין די העברעאישע שפראך פונעם אידישן שטעטל פאר'ן חורבן. דאס שטעטל מיט אלע אירע מעלות און חסרונות, ליכט און שאטן, חנעוודיקע עם-הארצות, און באשטראלטע אידישליכע חסידישקייט אין אלע זייערע ניואנסן און חנען. נעמט למשל די ערשטע סטראפע פון זיין מאיר הכליזמר נעשה קאמיסאר, און איך שטעל זיך פאר אז די הברה בלייבט ביי אים אונזער אשכנזיש שטעטלדיגן קלעזמער האט לוסט

ווער נאך וואלט געקענט אזוי פריציז אזוי מועט מעסיג וואס איז אזוי פיל מכיל המרובה אזוי חנעוודיג ארויסברענגען די פארווארפנקייט פונעם שטעטל וואס באקומט טעלעגראמעס בלויז ווען ס'קומען אן חס ושלום טרויעריגע בשורות ממרחקים אויסגעוויינטע טעלעגראמעס קיין געבורטסטאגן האט מען אין די שטעטלעך נישט געפייערט און וואונטשעוואניעס פאר שמחות פלעגט מען שיקן דורך די לאנגע פאטשט. און אזוי קליין איז די שטעטל געווען אזש וגם במפה הגדולה המדפיס שכח להכעיס בנקודה לציינך כאילו היית מין עיירה של כיס כאילו בכלל בעולם את אינך. די ענגלישע שפראך האט פאר אזא מין פיטשינקעלע שטעטל א טשיקאוון נאמען, וואן הארס טאון. ביי מעלצערן קומט עס ארויס נאך פשוט'ער. דער דרוקער האט פארגעסן ארויפשטעלן דאס פינטעלע אויף דער מאפע פון דער וועלט. אן אפשפיגלונג פון אונזער גאנצער אידישער מערכה במשך פון הונדערטער יארן. קליין.

מאיר ושמח כמו יום נתינה היה מן הכאב והבכי והרון ותרועת נצחון באותה נגינה. ווער זאגט אז אמת'ע פאעזיע מוז זיין אומפארשטענדליך? מעגן אפילו צען בראונינגס זאגן אז ווען זיי שרייבן זייערע שורות דאן און בלויז דאן, זיי צוזאמען מיט גאט פארשטייען זייערע אייגענע שורות, אבער נאכדעם ווי די שורות זענען אנגעשריבן געווארן, בלויז גאט אליין ווייסט זייער באדייטונג. איך ווי א ליינער קען נישט באנעמען דעם זין פון אט יענעם חנעוודיגן אבער אבסורדאלן פאראדאקס. שמשון מעלצערס שירה פארשטייען מיר אלע. ער באדארף נישט באהאלטן זיין שפרודלדיקן טאלאנט אין פארהוילענע שורות וועלכע באהאלטן זיך אונטער א צודעק פון טומאנען. זיין ווארט איז קלאר, די מוזע זיינע ווייסט אז שמשון מעלצער רעדט ניט נאר צו יחידישע יודעי חן, נאר צו דעם כלל איד וועמען דער רבונו של עולם אליין האט פארטרויט פייערדיגע אותיות אינעם טאג פון מתן תורה. און אויב דער כביכול אליין האט געקענט אנפארטרויען זיינע עמך אידן מיט די מיסטעריע פון די פיר עקעדיגע אותיות, טא פארוואס זאל פאר זיי, פאר די זעלביגע אידן, פארהוילט ווערן דער סוד פון שירה? שמשון מעלצער איז נישט נאר דער דיכטער פון שטעטל און פון נעכטן, ער האט קודם כל אויך אין זינען דעם מארגן, און דעם גלויבן זיינער אין אידישן מארגן ליגט אינעם לא אמות כי אחיה מאטא פון ווייטע דורות, השלג עמוק ורחוק ורחב יהודים יוצאים לגלות ואין להם כלום רק הצרור על הגב ורצון לא למות, לא למות. אין די דאזיגע שורות ליגט דער סוד פון אונזער קיום, ס'איז נישט קיין ענין פון גורל, ס'איז אונזער אייגענער באשלוס, א מענטשליכע בחירה, א אידישער וועלט באנעם, דער מענטש בעדארף און מוז לעבן, דעריבער קען דער געדאנק פון פערמאנענטן יאוש קיין תקומה ניט האבן ביי אידן. ס'זענען נישטא קיין צוויי אויסוועגן, ס'איז דא בלויז איינער, איין געבאט, בדמיך חיי. און ווען מעלצער קוקט זיך איין אינעם בילד פון זיין אין שלאכט געפאלענעם ברודער, דערהערט ער זיין קול,

אפרים אורבאך האט שמשון מעלצער'ן באצייכנט ווי דער פאעט פון אידישקייט, און ס'איז נישט קיין וואונדער. מעלצער איז איינגעטונקען אין אידישקייט פון לאנגע אידישע דורות, דערפון נעמט זיך זיין אינטערעס אין חסידות. זיינע חסידישע מאטיוון זענען אן הלל און לויב צו נשמה'דיגע אידישקייט, מעג עס אפילו זיין נאאיוו און קינדיש פרימיטיוו. נעמען מיר אן למשל זיין פאעמע רב זושא כאפט א טענצל, ווערן די צוויי רבי'שע, תמימות'דיגע, גרויסע אידן ארויסגעהויבן ווי הויך עטישע געשטאלטן פון מאראליש אלימפישע הויכן. מען וואלט געקענט און טאקע באדארפט זיך אפשטעלן אויף מעלצער'ס רייכקייט פון העברעאישע שפראך, זיין פארשידענארטיגע טעמאטיק, זיין יחיד'ישע סטיל, די מוזיק פון זיינע געשליפענע שורות, און נאך און נאך, אבער מיר ווילן איבערלאזן די צייט פאר אונזער טייערן גאסט, און דאס נישט דערזאגטע וועט פאר אונז קלארער ווערן ווען מיר וועלן ווידעראמאל און נאכאמאל מעיין זיין אין זיינע ביכער. מיר בלייבט בלויז אפצושטעלן מיט א קורצע באמערקונג

וועט באשטימט האבן וואס צו זאגן אינעם דאזיגן ענין. איר'ט מיר ערלויבן בלויז צו מאכן צוויי קליינע מעלדונגען. איינע איז אז מיט אונז אין זאל געפינט זיך איצטער דער באקאנטער אידישער שרייבער יצחק יאנאסאוויטש און זיין פרוי ער איז דער רעדאַקטאָר פֿון די פּרעסע בוענאָס-אײַרעס. ער איז דער מחבר פֿון אַ צאָל בעלעטריסטישע װערק, געװינער פֿון אײניקע ליטעראַרישע פּריזן. ער קערט זיך צוריק אַהין, אַהײם נאָך אַ לענגערע רײַזע צוזאַמען מיט זײַן פֿרױ, און זײ האָבן באַשלאָסן צו קומען צו אונדז פאר א קורצן באזוך, באגריסן מיר אים און זיין פרוי און זאגן זיי בואכם לשלום. און די צווייטע מעלדונג איז אז מיטוואך מיטוואך דעם פערדן יוני קומט פאר אין ספאניש פארטיגיזע שול די ערשטע ערשטע פייערליכע רב וועלכן ס'וועט צעטיילט ווערן די פרעמיעס פון די געווינער פאר נײַנצן נײַן און זעכציק. ווי איר ווייסט אין מאנטריאל עקזיסטירט שוין זייט א יאר דער יוד יוד סיגעל קולטור פאנד, און מיר האבן א גאנץ יאר געווארט אויף דעם דאזיגן אוונט. דריי זשוריס האבן געארבעט זייער שווער ביז זיי האבן געקומען צו א באשלוס, און מיר האפן אייך אלעמען צו זעהן אויף דעם יום טוב'דיגן אוונט, ווייל ס'איז ס'ערשטע מאל אין קאנאדע, און ס'איז באמת וועט זיין א פרייד צו איינטעלנעמען אין דעם אוונט. און איצטער וויל איך בעטן חבר'טע רחל קארן צו באגריסן דעם גאסט.
חשוב'ער פארזיצער, ליבער גאסט, קאלעגע שמשון מעלצער און איר אלע וואס זענט זיך דא פארזאמלט צו באקענען זיך מיט דעם העברעישן פאעט וואס איר באזיצט, ער איז דאס ערשטע מאל אויף אונזער קאנטינענט, ווי אזוי איז דאס איז צו הויך צו אויף אונזער קאנטינענט, איך וויל אייך זאגן אז שמשון מעלצער און זיין פרוי זייענדיג בלויז א קורצע צייט דא, האבן זיך האבן באוויזן זיך צו פארליבן אין מאנטרעאל, און איך בין זיכער אז דער עולם וואס איז דא געקומען, און דער עולם וואס האט נישט באוויזן צוליב פארשידענע טעמים, פארשידענע אווענטן אונטערנעמונגען צו קומען, וועלן זיכער זיין מער צופרידן אז זיי וועלן באוויליגן צו קומען אין א געוויסער צייט נאכאמאל, מען זאל זיי אויפנעמען אזוי ווי זיי פארדינען. אינטערעסאנט, ווען מען קומט קיין ישראל, א אידישער שרייבער, איז דער ערשטער וועג זיינער צום העברעאישן פאעט שמשון מעלצער, און דאס איז נישט אזוי פשוט, ווייל מיר מוזן צוגעבן אז די העברעאישע שרייבער אין ישראל זענען געווארן סנאבן אין א געוויסן זין, אויב ס'גייט וועגן דער אידישער ליטעראטור, וועגן די אידישע שרייבער. מעגליך אז זיי האבן צו לאנג אפשר געקעמפט פאר דער אנערקענונג אויף דער גאנצער וועלט פון דער העברעאישער שפראך, ס'איז נישט געווען אזוי לייכט, ס'איז אביסל אפשר געוועזן. אמאל אביסל קינא ווייל די אידישע ליטעראטור האט זיך אנטוויקלט, ס'האט געהאט אזויפיל מאסן אונטער זיך, און זיי האבן געדארפט טאקע טאג טעגליך קעמפן פאר אויפהאלטן דאס העברעאישע לשון און די העברעאישע ליטעראטור, אבער וואס פאר א סיבה עס זאל נישט זיין, עס נעמט מען נישט אויף ווי ברידער, ווי חברים, די אידישע שרייבער ווען זיי קומען קיין ישראל. א חוץ שמשון מעלצער'ן איז דארט דא מרדכי חלמיש און אפשר נאך געציילטע א צוויי דריי, אבער שמשון מעלצער אזוי ווי אין זיין פריוואטן לעבן מיט זיין פרוי מרים איז אזוי אין דער ליטעראטור. ס'איז עפעס געקומען ביי אים צו א פארזיוויגטקייט צווישן ביידע לשונות. זיין אנטאלאגיע פון די אידישע שרייבער, וואס ער האט ארויסגעגעבן אין עברית, האט ער אליין איבערזעצט, וואס איז נישט קיין לייכטע ארבעט ווייל יעדער שרייבער האט אן אנדערן קאליר, האט אן אנדערן סטיל, ער האט זיך געדארפט צו יעדן שרייבער אזוי צו זאגן אנבייגן און אריינהארכן אינעם אטעם פונעם ווארט כדי ער זאל עס קענען איבערגעבן. שמשון מעלצער ער קען פארזעהן אסאך, ער פארשטייט. ער קען פארזעהן קליינליכקייטן ביי מענטשן, ער שטעלט זיך נישט אפ, אבער ווען עס גייט וועגן א פרינציפ איז דעמאלט איז ער ווי שטאל און אייזן, ער וועט זיך נישט אונטערגעבן, ער וועט קעמפן פאר זיינע איבערצייגונגען. אין דער ליטעראַטור. ער האָט זיך אויסגעקליבן אַ וועג, ער האָט זיך, ס'זענען געווען פֿאַרשידענע שטרעמונגען. זינט שמשון מעלצער האָט אָנגעהויבן שרײַבן, די ערשטע לידער זענען געווען נאַטירלעך אין ייִדיש, ווי בײַ מײַסטע העברעיִשע שרײַבער, די וואָס זענען נישט געבוירן געוואָרן אין ישׂראל, האָט ער איין גראַדע ליניע. ער איז נישט נאכגעגאנגען נישט דעם פראלעטפען, נישט די מאדערניסטישע אלע די פליטערלעך, ער האט געוואלט טלוסטע זיין היימשטאט אריבערפלאנצן קיין ישראל און איר געבן בירגעררעכט אין דער העברעאישער ליטעראטור, און ער האט עס באוויזן אויף א זייער פיינעם הויך-קינסטלערישן אופן. אויך זיינע באלאדן אין העברעיש, ס'האט שוין דא פריינד שפילבערג געזאגט און געשריבן האט עס שאפיר, משה שאפיר, איך האב עס געוואלט זאגן, אז דאס וואס עגנון איז אין דער פראזע איז שמשון מעלצער אין דער דיכטונג, און דאס איז א גרויסע דערגרייכונג, און ס'איז, ער איז דאך דער אמבאסאדאר אייגנטליך פון דער יידישער ליטעראַטור אין מדינת ישראל. דאָס איז אַ געוואַלדיק גרויסע און וויכטיקע אויפֿגאַבע. מיר גיבן זיך כּמעט נישט אָפּ קיין דין-וחשבון, וואָס דאָס באַדייט צו שטיין אויף דער וואַך פֿון אַ ליטעראַטור, וואָס איז צעשפּרייט אויף דער גאַנצער וועלט און זײַן פּלאַן איז אײַנצוזאַמלען דאָס בעסטע פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור אין העברעיִשע איבערזעצונגען. דאָס איז אַ לעבנס-ווערק, און איך בין זיכער, אויב שמשון מעלצער וואָלט געהאַט די מעגלעכקייט און די פֿאַרבינדונג וואָס וועט אַנטשטיין איצטערט צווישן דעם אַמעריקאַנער קאָנטינענט און ישׂראל, א דאנק טאקע זיין שליחות וואלט געקענט זיין א גאר גרויסער אויפטו פאר דער יידישער ליטעראטור. מיר האפן אז ס'וועט זיך אים איינגעבן, און מיר וועלן נאך זיין עדות פון דעם, פון דעם אריבערפלאנצן יידישע ווערק אין דער העברעיִשער ליטעראַטור, פּונקט ווי ער האָט זײַן טלוסטע אַריבערגעפֿלאַנצט אין דער העברעיִשער שפּראַך. די העברעיִשע שפּראַך בײַ אים איז באַכײַנט געוואָרן מיטן ייִדישן שמייכל, מיטן ייִדישן טעם, מיט מיט דער קלינגעוודיקייט פון דעם אידישן פערס. ס'איז, ס'איז א פרייד, ס'איז א גרויסע פרייד טאקע וואס שמשון מעלצער איז געקומען דא אהער צו אונז צו באקענען זיך מיטן מאנטרעאלער עולם, און איך האף טאקע אז נאך דעם היינטיגן אוונט און נאך מיטוואך ווען ער וועט רעדן אויך וועט דער עולם זיך נענטער באקענען מיט אים און וועט פשוט בענקען צו זיין קומען נאכאמאל אהער, און ס'איז גוט אז ס'איז מיט אונז דא היצטערט פאראן דער פאעט, עסעיאיסט, קריטיקער און רעדאקטאר פון דער בוענאס איירעסער פרעסע, יצחק יאנאס יאנאסאוויטש און זיין פרוי, אונזערע ליבע הארציגע פריינט און חברים. היצטערט וועלן מיר בעטן שמשון מעלצער ער זאל אונז באקענען טאקע פון גרונט מיט דע פון די ווארצלען ארויף מיט דער טעמע וואס ער האט היינט דא וועגן דער העברעאישער ליטעראטור ווי אזוי ער זעהט זי, ס'וועט אונז ווערן נענטער און מיר וועלן עפעס געפינען ווי א, ווי א בריק צו אסאך אומפארשטענדליכקייטן

און איר אלע חשוב'ע און ליבע ברידער און שוועסטער. מיר האבן זיך שוין זייער לאנג נישט געזעהן. אפשר זענען דא דא מיינע צוויי בני עיר וואס כ'האב זיי שוין נישט געזעהן צוויי און פֿערציק יאהר. אבער אסאך פון אייך האב איך שוין נישט געזעהן א צוויי און פֿערציק הונדערט יאהר, און דאס איז נישט סתם געזאגט אזוי, ווייל דער מדרש דערציילט אז בשעת מתן תורה ווען דער רבונו של עולם האט געגעבן די אידן די תורה און האט זיי אביסעלע גענייט צו נעמען די תורה, האט ער אוועק געשטעלט אויפן בארג סיני אלע נשמות פון אידן וואס וועלן געבוירן ווערן אין משך פון אלע דורות, און ס'איז דא דערביי א לאגישע באגרינדונג, ווייל דארט זאגט דער רבונו של עולם לא איתכם בלבד אנכי כורת היום ברית, נישט נישט מיט אייך אליין פארשנייד איך היינט א בונד, איך מאך א פארטראג, א שווערן פארטראג מיט שווערע באדינגונגען מיט אייך און מיט אייערע קינדער און קינד'ס קינדער עד סוף כל הדורות. איז דאך א קשיא ווי אזוי קען מען דאס פארפליכטן די קינפטיגע דורות, די דורות וואס זענען נאכנישט געבוירן געווארן? און כדי צו פארענטפערן די דאזיגע קשיא זאגט די גמרא אז דער רבונו של עולם האט אויסגעליידיגט דעם גאנצן אוצר פון די נשמות, אלע נשמות ארויסגענומען, אויסגעשטעלט אלע אויפן בארג סיני, איינער לעבן דער אנדערער, זאלן הערן און זאלן זיך אונטערשרייבן, זאלן זיך פארפליכטן מיט דעם נעשה ונשמע. איז ווער ס'איז געשטאנען דארט איינער לעבן אנדערן דערקענט ער אים, און דער רבי רבי זישע וואס איך האב זוכה געווען צו שרייבן א געדיכט וועגן אים און זיין און זיין ברודער רבי אלימלך, דער רבי רבי זישע האט געדענקט אביסעלע פריער נאך, ער האט געזאגט איך געדענק ווי איך האב געהארעוועט אין פיתום ורעמסס, און האב דארט געשארט די בלאטע אויף צו מאכן ציגל, און נאך דער ארבעט פלעג איך נאך דארפן אהיימגיין צו פיס אפאר קילאמעטער קיין גושן, און אוועקשטעלן די לאפעטע דארט אין דער קאמער. ווען מען פירט מיך אריין אין דער קאמער האט ער געזאגט וואלט איך דערקענט די דאזיקע לאפעטע מיט וועלכע איך האב געארבעט, איז דאך איז שוין זייער א לאנג שטיק צייט. און אז מען זעהט זיך נישט אזוי לאנג און מען דערקענט זיך, גליסט זיך נישט צו שטיין דא ווי א וויסנשאפטלער, אן אקאדעמיקער, און רעדן איבער א געוויסע טעמע אזוי גענוי. לאמיר אביסעלע זיך קענען לערנען, לאמיר אביסעלע שמועסן מיט זיך. כ'וויל גערן הערן פראגן פון אייך. און ענטפערן. צום סאמע אנהויב וויל איך ענטפערן, אדער נישט ענטפערן נאר פארבעסערן, צוויי זאכן וואס זענען דא געזאגט געווארן. ס'איז נישט אזוי ווי נישט אזוי גענוי אז העברעאישע סופרים אין ארץ ישראל זענען שטאלץ ווילן נישט קענען די אידישע סופרים. איך קען אייך אויסרעכענען א גאנצע צאל פון העברעאישע סופרים וואס נעמען אויף אידישע דיכטער מיטן גאנצן הארצן און מיטן גאנצן כבוד. לאמיר אנהויבן פון לייוויקן עליו השלום, מ'האט אים אויפגענומען ווי ווי א צדיק, ווי א רבי. אלע צייטונגען זענען געווען פול מיט לייוויקן, אלע רעדאקטארן האבן צו מיר טעלעפאנירט, מעלצער אפשר וועסטו איבערזעצן נאך א ליד פון לייוויקן? און א גאנצע רייע פון סופרים משוררים ביז אויף מאנגערן עליו השלום וואס האט געהאט ממש א מלכות'דיגע לוויה און מ'האט ביים לעבן זיך מיט אים אזוי געצאצקעט און אזוי אפגעהיט אים אין די לעצטע חדשים זיינע וואס אין קיין שום לאנד וואלט ער נישט געווען דערצו זוכה געוועזן. איך וואלט געזאגט ארץ ישראל איז גאר גאר פריינטליך פאר אידישע שרייבער, אויב ס'געפינען זיך אזעלעכע וואס זיי לאדן נישט איין קיין שרייבער, קיין אידישע. אדער זיי גיבן זיי נישט אפ קיין כבוד איז צוליב א פשוטע סיבה, זיי קענען זיי נישט, זיי ווייסן נישט פון זיי, זיי האבן נישט געליינט זייערע ביכער, זיי האבן נישט געליינט וועגן זיי, זיי האבן נישט געהערט אמאל זייערע נעמען. און ווייל מיר רעדן שוין וועגן אידיש אין ארץ ישראל וויל איך אייך דערציילן זאכן וואס אפשר ווייסט איר. אז איך זאג ארץ ישראל נישט צוליב א אלטע געוואוינהייט, נאר צוליב דעם וואס ישראל די מדינה איז געוועזן ביז די מלחמה פון די זעקס טעג, ס'איז געוועזן א קליין מדינה'לע וואס מ'האט אים א נאמען געגעבן ישראל. איצט אז די מדינה איז אזוי רייכער געווארן און ברייטער געווארן, איז עס שוין כמעט ארץ ישראל וואס איז סיי א געאגראפישער ברייטערער באגריף און סיי א פאליטישער ברייטערער באגריף, און אפשר וועלן מיר זיך טאקע אמאל אומקערן אפיציעל צו רופן ישראל ארץ ישראל. איז אין ישראל איז היינט דא א געוואלדיגער אויפבלי פון אידיש, סגייען ארויס טאג צייטונגען, איינע פון זיי גאר א גרויסע, און זי איז אזוי פריי אז זי ערלויבט זיך קריטיקירען די גאנצע צייט די רעגירונג ווי א אמת'ע אפאזיציאנעלע צייטונג. אין ארץ ישראל זענען דא היינט דריי גרויסע פארלאגן פון אידיש. ספרי הוצאת הספרים בשם ספריית פרץ, המנורה, דאס איז א אונטערנעמען פון א פריוואטן מענטש וואס ער הייסט זאנשיין, איין מענטש וואס לויפט נישט נאך קיין פארמעגנס און קיין געלט און טוהט א געוואלדיגע פארלעגערישע ארבעט ער אליין מיט זיין פרוי, און א דריטע פארלאג וואס איז א אפצווייגונג פון ספריית פועלים און ס'פירט אן דארט די ארבעט דער אידישער דיכטער אריה שמרי. אין די דריי פארלאגן ערשיינען דאכט זיך אזויפיל אידישע ביכער, אדער אסאך מער אידישע ביכער ווי אויף דער גאנצער וועלט צוזאמען. אן אנדערע זאך איז, און צו דעם וועל איך מיך שפעטער אומקערן, אז נישט אלע אידישע ביכער וואס ערשיינען דארט זענען די וויכטיגסטע וואס דארפן שוין ערשיינען. געווענטליך געשעט די זאך אזוי, א דיכטער אדער א דיכטערין קומט צו פארן און באצאלט נעבעך פארן פאפיר, פארן דרוק, פאר אלעמען, מען דרוקט אפ אכט הונדערט, זיבן הונדערט עקזעמפלארן, צוויי דריי הונדערט קריגט דער מחבר אדער די מחבר'טע, צוויי דריי הונדערט ווערן פארקויפט, און די איבריגע בלייבן ליגן. פארשטייט זיך אז אזוי געשעהט נישט מיט די גאר ערשטראנגיגע דיכטער, וואס זיי זענען זוכה צו א צווייטער אויפלאגע אפילו. אבער קיין שום ליטעראטור באשטייט נישט פון סאמע גרויסע דיכטער, ווי קיין שום וואלד באשטייט נישט נאר פון הויכע דעמבעס, עס זענען דא קשאקעס, עס זענען דא גראזן, אלץ צוזאמען איז א ליטעראטור. און ס'איז דא אידיש טעאטער, אסאך פון גאר אלטן סטיל, וואס שפילן מעלאדראמאטישע זאכן, און ס'איז דא א טעאטער פון דזשיגאנען וואס איז אויף א געוויסן ניווא, ווייל ער אליין איז ווי באקאנט א פיינער קינסטלער. וויפיל מאל מיר איז אויסגעקומען צו זיין אין א אידיש טעאטער זענען אלע בענקלעך געוועזן פארנומען. מען האט נאך צוגעשטעלט בענקלעך, און די פרייזן זענען גאר הויכע, מער ווי אין העברעישן טעאטער, און ס'איז וואונדערליך צו זען אז ס'קומען נישט נאר מענטשן וואס פארשטייען נישט קיין עברית, און נישט נאר עלטערע מענטשן, נאר אויך יוגנטליכע וואס קענען עברית, איבערהויפט הערט מען נאך אויף דער פאוזע, אויף דער הפסקה, הערט מען רעדן נאר עברית כמעט, דאס הייסט אז דאס פובליקום פארשטייט עברית און קען זייער לייכט גיין אין א אידיש אין א העברעישן טעאטער, דאך גייט מען הערן אידיש טעאטער. דאס איז געזאגט וועגן דזשיגאנען וואס האט תמיד א פאליטיש א פאליטיש פראגראם, פאליטישע פונקטן און הומאריסטישע, אבער אפשר איז אזוי ענליך דער מצב אויך אין אנדערן אידישן טעאטער. אין אידיש גייען ארויס אסאך קליינע צייטשריפטן, כ'וויל נישט אויסרעכענען זייערע נעמען ווייל כ'קען פארגעסן, עס גייט אויך ארויס די צענטראלע במה, די צענטראלע צייטשריפט פאר אידיש דאכט זיך אויף דער גארער וועלט, די גאלדענע קייט, און ס'גייט ארויס אויפן חשבון פונעם ועד הפועל פון דער הסתדרות. זייער בכבוד'יג, און די רעדאקטארן קריגן א פיין געהאלט, אפשר אסאך שענער ווי רעדאקטארן פון העברעאישע צייטונגען, פון העברעאישע צייטשריפטן, וואס זייער אפט דארפן זיי די צייטשריפט טראגן אויף זייערע פלייצעס. און סך הכל קען מען זאגן אז אידיש בליעט איצט אין ארץ ישראל. ממש א רענעסאנס פון אידיש אין ארץ ישראל. און אידיש ווערט אויך זייער אסאך גערעדט. א מיניסטער און דער געוועזענער פרעמיער אונזערער אשכול עליו השלום האט זיך קיינמאל נישט געשעמט צו זאגן אריינצוהאקן אפאר געשמאקע אידישע ווערטער אינמיטן פון דער דיסקוסיע. און אין פריוואט געשפרעכן האט אשכול איבערהויפט גערעדט אזוי א דרייסיג פראצענט אידיש. דער נשיא זלמן שזר, ס'א ליבהאבער פון יידיש, אליין א יידישער שרייבער, א דיכטער אויף יידיש, ער איז דער מענטש וואס האט איבערגעזעצט רחל'ס לידער אויף יידיש, און ער האט געמאכט נישט איינמאל א מסיבה. איר ווייסט אלע האף איך וואס דאס הייסט, יא מסיבה אזא מין פארטי ווי מען רופט עס ביי אייך ביי זיך אינדערהיים וואס איז געפירט געווארן על טהרת היידיש, סאמע אידיש, און ער האט גערעדט צוויי מאל און זיין פרוי אלע האבן גערעדט אידיש, אזוי אז אידיש האט א גאנצע פולבארעכטיגונג און אידיש איז באליבט אין ארץ ישראל און מען דארף נישט זאגן קיין שום ווארט אויף העברעישע שרייבער אדער אויף העברעישע צייטונגען.
נישט צייטונג, דעם ועד האב איך געמיינט. אויף דעם ועד, יא. דער ועד פון דער אגודת הסופרים איז אביסל הארטנעקיג און ליידט פון שטארק גרויסע קריטיק פון די העברעישע סופרים אליין. יא טייערע רחל, אונז האמער געהאט א זייער שיינע מסיבה ביים נשיא אויף אידיש, און אזעלכע איז געוועזן אויכעט פאר אפרים אויערבאך אויף אידיש, און שוין נישט צו שמועסן וועגן מאנגערן וואס איז געוועזן נישט אין נשיא איז געוועזן א גאנצער יום טוב ווען מען האט ווען מען האט פראקלאמירט אזוי צו זאגן דעם מאנגער פרייז. די מאנגער פרייז. איר ווייסט אז מיר האבן אין ישראל א קאטעדרע פאר אידיש, און בראש פון דער קאטעדרע שטייט איינער פון די באליבטעסטע געשטאלטן אין ישראל, א געשטאלט וואס איר וועט ס'זיכער דא זען, נישט קיין הויעכוויקסיגער, דוב סדן, דאס איז א מענטש מיט א פענאמענאלן זכרון, מיט א ענציקלאפעדיש וויסן, און ער האט געקענט זיין א פראפעסאר פאר פוילישער ליטעראטור, און איז אויך א פראפעסאר פאר העברעישער ליטעראטור, אבער ער לערנט אידיש וועגן אידישע ליטעראטור אמליבסטן. ער האט אויפגעשטעלט א גאנץ דור פון יידישע, יונגע פארשער פון יידישע ליטעראטור. איז א צענטראלע צייטשריפט און א קאטעדרע פאר יידיש און א גרויסע פרייז פון צען טויזנט פונט פאר יידיש, ליבכען, וואס ווילסטו נאך מער, ווי היינע האט געזאגט. דאך יא, און כ'האב פארגעסן א קליינע זאך צו באמערקן, אז אין אין ישראל זענען דא עטליכע מענטשן, נישט נאר איך, וואס איבערזעצן ביכער מיט פארליבע און מיט נאכליבע, איבערזעצן זיי אידיש פון אידיש, אידישע ביכער אויף העברעאיש, איך בין נישט דער איינציגער, יעדער מאכט עס מיט אויף אן אנדערן אופן, מיט אן אנדערע מאס פון הצלחה, אבער מ'טוט עס. וואלט דאך געווען זייער גוט. איז אבער א אידישע טבע צו זאגן תמיד אבער. פרעג איך זיך, און נישט מיט קיין בייזע כוונה נאר מיט א גוטע כוונה, פרעג איך זיך, איז דא א יסוד צו די האפענונג וואס האפן אידן אין די גלות לענדער? שפעציעל אין ניו יארק, אז ישראל וועט זיין א עיר מקלט, א באהעלטעניש פאר דער אידישער שפראך וואס ווערט ארויסגעטריבן פון אומעטום אדער גוסס'ט אין אלע גלות לענדער. איז א תשובה דערויף קען מען גיבן אז מיר וועלן זעהן א געוויסע אנאלאגיע צוריק מיט פערציג יאר, מיט פופציג יאר, מיט דרייסיג יאר, איז אין אמעריקע, איך מיין אין די פאראייניגטע שטאטן, געוועזן א געוואלדיגע אויפבלי פון דער אידישער ליטעראטור, אין דער פאעזיע, אין דער פראזע, אין עסעיסטיק, צייטונגען, צייטשריפטן, ס'איז אויפגעקומען א געוואלדיג דור פון דיכטער וואס איז דאך קיין מאל נישט געווען אזא דור. די גאנצע גייסטיגע ענערגיע פון אידיש פון רוסלאנד, פון פוילן האט זיך אויסגעדאכט האט זיך איבערגעטראגן קיין אמעריקע. דאס אידישע טעאטער האט געבליהט. מאריס ראזענפעלד האט געשמ'ט אויף דער גאנצער אידישער וועלט. דאס אלעס איז היינט נישט מער דא. עס איז געוועזן, כ'וויל נישט זאגן א שונא, נאר א געוואלדיגע כוואליע וואס האט פארשווענקט, אוועקגעשווענקט אידיש אין אמעריקע. איך בין געוועזן איצט א חודש צייט אין ניו יארק. און כ'האב זייער ווייניג באוויזן צו זעהן פון די שיינקייטן פון ניו יארק אליין, שמועס שוין נישט פון אמעריקע, ווייל יעדן אויפדערנאכט בין איך געווען ערגעץ אנדערש ביי אן אנדערן שרייבער, דער טעלעפאן האט נישט אויפגעהערט קלינגען, איר קענט דעם אידישן אויסדרוק ס'זאל אים אקעגן קומען, יא? איז די אלע. באזוכן מיט די אוונט עסנס וואס אידישע סופרים האבן ביי אונז אין תל אביב אדער אין חיפה געגעסן אין משך פון דרייסיג יאר זענען אונז אקעגן געקומען און מיר זענען יעדן אויפדערנאכט געווען ביי אן אנדערן שרייבער אינדערהיים זיי אליין די פאעטן, די עסעיסטן האבן מיט אונז גערעדט אידיש. זייערע פרויען, און ווער שמועסט, זייערע קינדער, האבן גערעדט אידיש אז גאט זאל שומר און מציל זיין. און מען איז באלד ווידער אריבערגעגאנגען צו ענגליש. ביאליק האט אמאל געזאגט א ווארט וואס מען זאגט אים נאך אז לשון קודש רעדט מען, און אידיש רעדט זיך. איצט קען מען זאגן אזוי אידיש רעדט מען, מיט א געוויסע אנשטרענגונג, אין ניו יארק, אבער ענגליש רעדט זיך. און ס'איז נאך נישט געווען קיין פאלק וואס זאל רעדן א שפראך צוליב, אויס רחמנות, פאר לשם מצוה וועגן. א שפראך רעדט זיך. ווי אזוי קען דער ניו יארקער איד רעדן אידיש אז אלס דארט ארום אים איז ענגליש? אין ארץ ישראל איז דער מצב פונקט פארקערט. אז אידיש, אדער זאגן מיר נישט פארקערט, נאר אזוי אידיש און אזוי עברית, אידיש רעדט זיך ביי די ביים עלטערן עולם, און עברית רעדט זיך ביים יונגערן עולם, נאר אזוי ווי דער סדר העולם איז אזעלכער אז די עלטערע. גײען אַלץ װײַטער אַװעק און די ייִנגערע װאַקסן אונטער, מוז ייִדיש צוביסלעך רײמען דעם פּלאַץ פֿאַר עבֿריתּ. מײַנע עטלעכע קרובֿים, װאָס לײענען ייִדישע צײַטונגען, װערן עלטער, זײערע קינדער קענען נישט איבערלײענען קײן ייִדישע צײַטונג, עס שטערט זײ די עין. דאָס אײנע אות עין. דאָס, װאָס אױף ייִדיש איז אַ שערל, איז בײַ זײ אַ שאַרל, װײַל די עין איז אין העברעיִש אַ אַ. אױף ייִדיש זאָגן אַ טײל אױך אַ שער-בלעטל, װאָס מײנט אַ שאַר-בלעטל. איך זאָג עס נאָר װי אַ װיץ, אַז ס'שטערט זײ אײן אות, אָבער זײ האָבן נישט קײן געלעגנהײט. מײַן בחור. וואס איז דאמאלס אלט געוועזן א בחור פון דרײַ און צוואַנציק יאהר, האט שוין געקענט פינף זעקס שפראכן, גריכיש און לאטייניש און ענגליש און פראנצויזיש, און האט אנגעהויבן צו לערנען דייטש און רוסיש, האב איך אים אמאל געזאגט, נו, וואס וועט זיין מיט אידיש? האט ער מיר געזאגט, ער גייט וואוינען א האלב יאהר אין שערי חסד. דאס איז א אידישע שכונה אין ירושלים. האט זיך אריינגעצויגן צו אן אלטע אידענע וואס האט געהייסן גיטל. ער האט נישט געזאגט גיטל נאר גיטל. איר גיטל האט נישט געקענט אנדערש ווי אידיש און האט זיך ביי איר אביסעלע אויסגעלערנט אידיש. אין רעזולטאט איז געוועזן אזא סצענע. גיטל האט זיך ארויפגעשטעלט אויף א בענקל אנצודרייען דעם זייגער פון שבת וואס זאל שבת אויסלעשן דאס ליכט. האט ער מורא געהאט אז גיטל וועט אראפפאלן, האט ער געזאגט אזא מין אידיש, דו גיטל, צו א אידענע פון א עטליכע און זיבעציג יאהר, דו גיטל, נישט דרייען דעם שעון, איך דרייען דעם שעון פון חשמל. דו גיין דרערד. דו גיין דרערד. לרדת לארץ. דו גיין דרערד. איז דער צווייטער, דער צווייטער אונזערער, דער שני למלך, איז געוועזן עטליכע חדשים מיט אונז אין צפת. האט ער זיך אויסגעלערנט בעסער אידיש. רומעניש אידיש. זאגט ער, דאס איז פון וועגן האקן האלץ. רומעניש אידיש. און שפעטער האט גאט געהאלפן האט ער חתונה געהאט מיט אן אייניקל פון א רב, און דער זיידע רעדט און די באבע רעדן אידיש, האט ער זיך אויסגעלערנט בעסער אידיש, און האט זוכה געווען צו געוואלדיגע שבחים אין א פארזאמלונג פון מיינע שטאטישע אין ניו יארק אז ער קען רעדן אידיש. דער דריטער קען אויך אביסעלע און די טאכטער האט געלערנט אידיש. זי האט געלערנט פון נפתלי גראס א ביכעלע זיבן זיבן מעשיות וואס איך האב איבערגעזעצט פון אידיש אויף עבריש, דאס ערשטע ביכל וואס איך האב איבערגעזעצט האט זי געליינט. אחד תרגום ואחד מקרא ווי א ייד איז מעביר די סדרה. נא איר ווייסט איר ווייסט נאך וואס דאס איז מעביר זיין די סדרה? פון וואנעט דאס שטאמט וואס מען לערנט מען לערנט די תורה אויף לשון קודש? כ'וועל מיר ערלויבן אביסעלע אויפצועפענען די בינדע ווייל אין ישראל גייט מען גאנץ אפען איז דער תרגום וואס מיר זעהן אין חומש וואס שטייט אין דער זייט איז געשריבן אין אראמעיש. ס'איז געווען א צייט ווען אידן האבן נישט פארשטאנען דאס עברית פון דער תורה און זיי האבן גערעדט און פארשטאנען אראמעיש. איז אראמעיש געווען די לעבעדיגע שפראך און עברית איז געווען די טויטע שפראך. האט מען זיי איבערגעזעצט און מען האט געזאגט אזוי, כדי זאלסט פארשטיין וואס ס'איז געשריבן אין חומש אויף עברית, זאלסטו ליינען אין תרגום זאלסט פארשטיין. היינט פארשטייט קיין שום איד נישט פון זיך אליין דעם תרגום, אבער עברית פארשטייט ער. דאס הייסט אז דער תרגום וואס האט געדארפט טראגן דאס עברית, ווערט איצט געטראגן פונעם עברית, און אזוי לערנט זי אידיש, אז זי פארשטייט צוליב עברית פארשטייט זי דאס אידיש, זי האט מיר צוליב געטון, אבער א שפראך האב איך געזאגט רעדט מען נישט צוליב, וועט דערפאר ליידער אידיש נישט לאנג אנהאלטן אין ארץ ישראל ווי א לעבעדיגע שפראך, ווי א גערעדטע שפראך, זי מוז בלייבן א קלאסישע שפראך וואס מיינט א טויטע שפראך. מען וועט לערנען אויף דער קאטעדרע, מען וועט באקומען דאקטאראטן פון אידיש, מען וועט דערציילן א פיינעם וויץ אויף אידיש, מען וועט זאגן א אידיש ווערטל, דאס אידישע קלאסישע ווערטערבוך וואס יידל מארק בויעט איצט מייסטערהאפט אין ניו יארק, וועט זיין א מוסטער פארן העברעישן ווערטערבוך. אבער יידיש איז געגלעכנט צון א קליין קינד, עברית איז געגלעכנט צון א קליין קינד וואס וואקסט פון טאג צו טאג. די העזעלעך ווערן אויף אים יעדעס מאל צו קורץ. אז יעדעס העברעאישע ווערטערבוך אין עברית ווערט פארעלטערט אין משך פון פינף ביז צען יאר. עס איז דא א געוואלדיגע ארבעט. פון שאפן נייע העברעאישע ווערטער. איך בין שוין עלף יאר א חבר פון דער אקאדעמיע פון דער העברעאישער שפראך, און זע וואס פאר א ארבעט עס ווערט דארט געטון. אידיש האט, עברית האט נישט געהאט תמיד אזא פיינע מערכה אין סוף פונעם ניינצנטן יארהונדערט.

שפעטער עטליכע יאר איז זיך צונויפגעקומען אין טשערנאוויץ די באקאנטע קאנפערענץ פאר אידיש, ס'האט זי צוזאמענגערופן א געוועזענער ציוניסט דאקטאר נתן בירנבוים, ס'זענען געוועזן דארט זשיטלאווסקי, שלום אש, פרץ. עס האט געהאלטן ביים מכריז ומודיע זיין אז. ייִדיש איז די נאַציאָנאַלע שפּראַך, ווי מען זאָגט אויף העברעיִש הא-לשון מיט ה' הידיעה. פּרץ איז געווען דאַגעגן און מען האָט באַשלאָסן אַז ייִדיש איז אַ נאַציאָנאַלע שפּראַך. ווער ווייסט? ווען מ'זאל געווען דאמאלס זאגן די נאציאנאלע שפראך, אפשר וואלט עברית גארנישט געווען אויפגעקומען ווי א שפראך אין ישראל. ווען אידיש-רעדנדיקע מענטשן, מער פועלי-ציוניסטן, בונדיסטן, וואלטן נישט געווען געטריבן קיין לאנדעס-פאליטיק, נאר מען וואלט געווען געזאגט אין בזה וואס מען זעען מיר נאר אין ארץ ישראל און נאר אויף אידיש, וואלט אפשר אידיש געווען געבליבן א מדינה פון אידיש. אבער די מענטשן זענען נישט געגאנגען. אין נײַנצן פֿיר, נײַנצן פֿינף נאך דער אומגעלונגענער רעוואלוציע אין רוסלאנד ווען עס איז געווען פאגראמען אויף אידן, זענען אידן געלאפן. מען איז געלאפן דורך א שטאט בראד וואס איז געווען א גרעניץ שטאט, און דארט האט זיך אויפגעטיילט דער שטראם פון אנטלויפנדיקע אויף צוויי חלקים, דער גרויסער טייל איז געלאפן קיין אמעריקע און האט געשאפן דעם גרויסן אידישן ישוב אין אמעריקע מיט דער אידישער קולטור אין די פאראייניגטע שטאטן. דער גאנץ קליינער טייל איז געגאנגען קיין ארץ ישראל, א דאנק א משוגענעם ענגלענדער איינער וואס האט געהייסן אליפאנט וואס האט איבערגערעדט אידן און האט זיי געגעבן אויף עצה זיי זאלן פארן קיין ארץ ישראל. אין חיפה איז דא א גאס אויף זיין נאמען. און אז זיי זענען שוין געוועזן אין ארץ ישראל, האבן זיי נאך אויך נישט גערעדט קיין עברית, בן גוריון איז נישט געקומען קיין ישראל ווי א עברית רעדנדיגער, בן צבי אויך נישט. ערשט עטליכע לערער אין ישראל האבן באשלאסן אז די אונטערריכט שפראך אין ארץ ישראל דארף זיין נאר עברית, און דאמאלס איז געווען א צווייטע פראגע וועלך עברית, דאס פוילישע, דאס ליטווישע און אפשר דאס דייטשע מיטן או. און דייטש האט געהאט דענסמאלט א גרויסע השפעה אויף ארץ ישראל. ווען איך וויל אייך אויסרעכענען אלע שפראכן פון ישראל וואלט עס לאנג און זייער אנטוויקלונג און זייער קיום דארט וואלט עס לאנג געדויערט. איך וויל אייך נאר דערמאנען אז דער באראן הירש האט איינגעפלאנצט פראנצויזיש, די פקידות, די די באאמטנשאפט פונעם פונעם באראן הירש, און נאך איר אלע אנדערע חשוב'ע מענטשן און חשוב'ע טעכטער האבן גערעדט פראנצויזיש. דער פאראיין עזרה וואס האט געגרינדעט דאס טעכניקום אין חיפה פון דייטשע יהודים איז געוועזן פאר דייטש, אין א געוויסע מאס מיט רעכט, ווייל ווי אזוי האט מען געקענט אונטערריכטן אין א טעכניקום אינזשענירן? אויף עברית, ס'איז גארנישט געוועזן קיין ביכער, ס'איז נישט געוועזן קיין פראפעסארים זאלן קענען רעדן אויף עברית, האבן זיי געוואלט אויף דייטש, און ס'איז געוועזן א שטרייק אין ארץ ישראל, אלע שולן האבן געשטרייקט געגן דייטש, זאל זיין אויף עברית, בגמגום, ס'איז געהיקעט אבי אויף עברית, און די רוסישע עליה האט גערעדט רוסיש. דיזנגאָף מיט זײַן פֿרוי און ווער ס'איז גוט, ס'האָט געטרונקען בײַ אים טײ פֿון דעם גרויסן סאַמאָוואַר. אַלע האָבן גערעדט רוסיש. ביאַליק האָט אויכעט פּריוואַט גערעדט רוסיש. אַחד־העם האָט אויך גערעדט רוסיש. מ'האָט געשריבן עבֿרית און מ'האָט גערעדט רוסיש. האָט זיך געגרינדעט אין ישׂראל אַ יוגנטלעכע אָרגאַניזאַציע, וואָס האָט געהייסן גדוד מגיני השפה, די וואס באשיצן די העברעאישע שפראך אז זי זאל חלילה נישט דערשטיקט ווערן, און ביאליק איז געגאנגען מיט ראווניצקין אויפן וועג ביז שפת הים און מען האט גערעדט געשמאק אידיש, איז נאכגעגאנגען איינער א בחור און האט געשריגן ביאליק דבר עברית! און ביאליק האט זיך אביסל באליידיגט אבער דער בחור האט רעכט געהאט איז דא האב איך אייך געזאגט אז עס איז געווען א פראגע וואספארע עברית מען זאל רעדן זענען זיך צונויף געקומען אין רחובות פיר לערער איינער צווישן זיי א מנהל פון א פאלקס שול און מען האט באשלאסן אז אלע דארפן רעדן און אונטעריכטן אין איין דיאלעקט, און דאס דארף זיין דער אזוי גערופענער ספרדישער דיאלעקט. דאס הייסט אז אנשטאט בוריך אתו אדוני אדער בארוך אתו אדוני זאל מען זאגן ברוך אתה אדוני. לכאורה, דאס הייסט אויפן ערשטן בליק דאכט זיך אויס וואס, וואס איז דאס אומגליק? יעדע קמץ וועט ווערן א פתח און יעדע חולם וועט ווערן א חלום, לייכטע זאך. זיי האבן אבער פארגעסן איין זאך, אז צוזאמען מיטן ענדערן די וואקאלן ענדערט מען אויך דעם אקצענט. אנשטאט בוריך איז נישט בארוך נאר ברוך, און אנשטאט אתו אדער אתו איז זאגט מען אתה, דער אקצענט האט זיך אריבערגעריקט. און דאס איז געוועזן א גרויס אומגליק פאר דער העברעאישער פאעזיע ביז יענער צייט. אז איר נעמט אזא ליד ווי מאנע, צבי מאנע, א באקאנט ליד, שמש אביב נטה ימה עד לקצות שמים.

תחזקנה ידי כל אחינו המחוננים, ס'איז אמפיבראכן, ס'קלינגט ווי א האמער טאטאטאטאטאט אויף עברית, אויף ספרדישן עברית, תחזקנה ידי כל אחינו המחוננים, עפרות ארצינו באשר הם שם. נאך ארגער האבן געליטן די אידיליעס פון טשערניחובסקי און פון ביאליק און פון שמעונאוויטשן וואס זענען געשריבן אן גראמען ווי יעדע אידיליע, נאר זיי זענען געשריבן מיט העקסאמעטער. זיי האבן גאנץ פארלוירן זייער ריטם, און מיין טאכטער וואס האט געלערנט א קליין שטיקל פון א אידיליע האט מיך געפרעגט, אבא, במה זה שיר מיט וואס איז דאס א ליד? פאעזיע איז געווארן פראזא. און שיין קלינגענדיגע ריטמישע לידער האבן אנגעוואוירן זייער קלאנג. איך האב דערויף געזאגט אמאל א משל. אין רוסלאנד זענען די רעלסן פון א באן געווען ברייטער ווי אין אירופא, אפנים האט דער צאר מורא געהאט אז ס'זאל נישט אריבערפארן די גרעניץ אירופעישע באנען אהין. היינט שטעלט זיך פאר אז א רוסישע באן פארט דורך און פארט ארויף אויף די שמעלערע רעלסן, וואס וועט געשען מיט דער באן? דאס איז געשען מיט דער העברעישער פאעזיע. אבער די שפראך האט אנגעהויבן צוביסלעכווייז צו אטעמען ווי א קליין קינד, ס'גיבט א קוויטש און הויבט אן צו אטעמען. קינדערלעך פון פאלקס שולן זענען געווארן גימנאזיע יונגלעך און דערנאך זענען זיי געגאנגען אויפן אוניווערזיטעט און ס'איז געשעהן א נס אז די העברעאישע שפראך וואס איז אין משך פון לאנגע יארן געווען א תורה שבכתב, רבנים האבן געשריבן גרויסע שאלות און תשובות, למדנים האבן געשריבן הגהות, אבער זיי האבן נישט געקענט רעדן קיין צוויי ווערטער עברית, און דאס פאלקסווערטל זאגט אז אזא רב האט אמאל געזען ווי די קאץ נעמט אז די הינט גנב'עט אוועק ס'פלייש, האט ער געשריגן אשתי אשתי פעסט בבית, ווייל ער האט נישט געקענט ארויסזאגן עטליכע ווערטער. איז געשען א נס אז די שפראך האט אנגעהויבן צו ווערן לעבעדיג. דאס איז געווען אין א גרויסער מאס דער פארדינסט פון אליעזר בן יהודה וואס האט זיך איינגעשפארט ער מיט זיין פרוי און מיט זיינע קינדער צו רעדן עברית און אנדערע עטליכע משפחות און א גרויסער פארדינסט פון העברעאישע לערער און די שפראך איז געווארן לעבעדיג און היינט האבן מיר א אומגעקערטע א פארקערטע ערשיינונג אין עברית. טויזנטער מענטשן רעדן עברית, רעדן זייער גוט און פליסיג עברית, נאטירליך, און זיי קענען נישט ליינען און זיי קענען נישט שרייבן קיין עברית. ווייל די שפראך איז א אמת'דיגע לעבעדיגע שפראך, און אין יעדע לעבעדיגע שפראך איז אזוי אז ווייניגע זענען גראמאטנע און און אסאך קענען זיי רעדן. די פאעזיע האט געפינען איר נייעם ריטם ביי שלונסקין, ביי אלטערמאן און ביי נאך א ריי אנדערע פאעטן. איך דאנק זייער דעם פארזיצנדן פאר זיין פיינער איבערזיכט איבער מיין ארבעט, מען זעט אז ער האט גרינטליך איבערשטודירט די זאך, א יישר כח, און אז ער האט עס געזאגט איז מסתם אמת, וואס זאל איך חלילה אפלייקענען, יא, אבער אליין דארף איך נישט זאגן, איך וויל נאר זאגן אז אויך איך האב א טייל אין דעם איינפירן דעם פיינעם ריטם אין דעם נייעם העברעיש, און דאס איז גאר א שווערע אויפגאבע, ווייל דאס נייע העברעיש, דאס ספרדישע, איז אין א געוויסער מאס טויבליך, אזוי צו זאגן, איך זאג אייך דעם גאנצן אמת, אלע ווערטער כמעט, האבן דעם אקצענט ווי פראנצויזיש אויף עס לעצט. אז איר נעמט אזא זאץ ווי קליינע קינדער שפילן זיך אין גארטן. ס'איז א קינדער-ליד, אט דא שטייט מען, אט דא גייט מען, אט דא פארט מען, זיי זינגען און זיי קלינגען. פיין, אי, זאגט עס אויף עברית. ילדים קטנים משחקים בגנים ורוקדים ושרים, אלדינגס איז אים, אים, אים, אים, אדער אט, אט, אט. און אין דער שפראך ארויסצוברענגען עפעס מוזיקאלישעס, שיינס, און דערביי אין א פשוט'ער שפראך, נישט קיין שפראך וואס מען רופט אויף עברית עץ קוצץ, דאס איז א שווערע ארבעט פאר זיך אליין. דאס איז א, איך וויל אייך נישט לאנג דערציילן וועגן דעם, ס'זאל נישט שפעט ווערן, דאס איז א ריינע פראגע פון פאעטיק, און לכאורה ווייזט אויס אז ס'האבן צוטוהן דערמיט נאר די דיכטער אליין, און נאר געוויסע דיכטער וואס זעהן זיך פאראנטווארטליך פאר דער פארם, פאר דער שיינער פארם, און די היינטיגע דיכטער שרייבן גאנץ אנדערש, זיי אינטערעסירט נישט דער ריטם, זיי אינטערעסירט נישט דער גראם, אבער אידישע, העברעאישע פאעטן האבן געקעמפט ביז זיי האבן דורכגעבראכן, ביז זיי האבן פארריכט דאס וואס דער איבערגאנג צו ספרדיש איז אין ישראל אין ישראל אנגענומען געווארן. היינט איז די שפראך אין א געוואלדיגער אנטוויקלונג, אין א צובליען, א ניי העברעיש. ביכער וואס מען האט איבערגעזעצט צוריק מיט דרייסיג יארן אין עברית, און די איבערזעצונג איז געווען א גוטע דאמאלס, דארף מען שוין היינט אויף עס ניי איבערזעצן, ווייל די שפראך האט האט זיך אנטוויקלט, און פיינהייטן וואס מען האט דאמאלס נישט געקענט ארויסזאגן, קען מען שוין היינט יא ארויסזאגן אויף עברית. און איצט קער איך מיך אום צום משל פון דעם קליינעם קינד. אז א קליין קינד ווערן אויף אים די הייזעלעך אלץ צו קורץ, א קינד זאל לעבן וואקסט, און דאס זעלבע איז איצט מיט עברית.